זײַט אַכט, קאַסעט פֿיר, המשך. הינטער מאַשעס טיר האָט ער געפֿונען סעמען. דער יונג איז געשטאַנען הינטער דער טיר אַ בלייכער, און טרערן זײַנען אים גערונען איבערן פּנים. סעם! דו ביסט דאָ, סעם, מײַ בוי! אײַ עם העפּי! יור אָנקל איז העפּי! סעם, העפּי! סעם האט אים נישט געענטפערט, סעם האט אים נישט אנגעקוקט. ער איז אלץ געשטאנען אויף איין ארט, געציטערט, די נאזלעכער האבן שארף געשלונגען די לופט, די ליפן פארביסן בייז, און די טרערן זענען גערונען אין אסאך טראפנס איבער די באקן. דער אנקל האט לייכט אנגענומען ביים הענטל פון דער טיר און געוואלט זי עפענען, די טיר איז אבער געווען פארשלאסן. גיי נישט אריין, אנקל, גיי נישט! זי איז מיד, זי שלאפט, אנקל, זי שלאפט! האָט אים סעם צוריקגעהאַלטן. סעם, מײַ דיר בוי, איך בין גליקלעך. איך בין דער גליקלעכסטער מענטש אין דער וועלט. איך גיי אַלעמען גליקלעך מאַכן. סעם, איך ווייס וואָס דו ביסט פֿאַר מיר. איך וועל דיך מאַכן פֿאַר מײַן פּאַרטנער, סעם. איך האָב דיך ליב ווי אַ פֿאָטער. און איז געפֿאַלן אויפֿן האַלדז און געקושט אים. די טיר האָט זיך שטיל געעפֿנט און די שוויגער איז אַרויסגעקומען. שוויגער, וואס מאכט זי? שששש. זי שלאפט, זי איז מיד. איך וויל איר זען, איין אויגנבליק נאר. די מוטער האט פאמעליך אויפגעעפנט די טיר, און דער אנקל איז אריין אויף די שפיץ פינגער. ער איז געבליבן שטיין ביי דער טיר, פון בעט האט מאשע ארויסגעשיינט א בלייכע און א מידע. דער אנקל האט געקוקט אויף איר און זיך נישט דערוועגט צוצוגיין, ווי דארט וואלט געלעגן זיין הייליגטום. מאשע האט אים נישט אנגעקוקט, אירע אויגן זײַנען שטאַר געווען און שטום געקוקט אויף איין אָרט. דער אָנקל האָט געציטערט און איז געגאַנגען מיט פּאַמעלעכדיקע טריט נענטער צו צום בעט, אַראָפּגעבויגן זיך און געקושט די זײַדענע קאָלדרע, מיט וועלכער מאַשע איז געווען צוגעדעקט. מאַשע מײַנע! מײַן, מײַן, מײַן מאַמע! אויף מאַשעס בלייכע באַקן האָט אַרויסגעשלאָגן אַ רויטלעכקייט, ווי זי וואָלט אַ קליין קינד געווען און זי וואָלט זיך פֿאַרשעמט. לעבן מאַשעס בעט איז ער געשטאַנען, דער נײַער קינדער-װאָגן. די מוטער האָט הױך אױפֿגעדעקט דאָס זײַדנס געדעקס, און דער אָנקל האָט דערזען עפּעס רױטס, צעהיצט און אָנפֿאַרעמדיקס. ער האָט זיך אַראָפּגעבױגן אױף דער ערד, אײַנגעגראָבן דעם פּנים אין דעם נײַעם געלעגער פֿון דעם נײַ-געבױרענער און געװײנט. סעם וועלכער איז געשטאנען ביי דער אפענער טיר איז דעמאלט צוגעגאנגען מיט שטילע טריט און געשטעלט זיך איבערן אנקל'ס קאפ און אויך אריינגעקוקט אין וויגל אריין. מאשע האט געצויגן די זיידענע דעקע איבערן קאפ און פארשטעלט זיך דאס פנים. קאפיטל פֿיר. די יונגע מאמע. עס איז געווען א שענער זומער טאג. דאס גרויסע שלאף צימער אין אנקל מאזעס'ס וואוינונג איז געווען באגאסן מיט זייבערס ליכט וואס האבן אריינגעדרונגען פון די צוויי גרויסע פענסטער וואס זענען ארויסגעגאנגען אין א גרויסער גאס אריין. מאשע, א יונגע און שטארקע מאמע, האט געבאדן איר נאקעט פינף מאנאטענדיגע קינד אין א שיסל מיט לעבלעכן וואסער. דאס קינד האט באוועגנט דאס וואסער מיט זיינע שווערפעליגע באוועגונגען און עס האט געשריגן, פארקנעטשנדיג די אויגן ווי אן אלטער איד. מאשע האט זיך געפרייט און געשפילט זיך מיט'ן קינד, וואשנדיג עס און גיסנדיג וואסער איבער דעם קינד'ס קערפערל, ארום זענען געווען אנגעווארפן ווייסע וועש, ליילעכער, האנטוכער, און אלצדינג אין שטוב האט געשמעקט מיט ריינקייט און מיט מוטערליכקייט. זי האָט דאָס קינד אַרױסגענומען פֿון שיסל, פֿלינק עס אײַנגעהילט אין געמאַנגלט פֿריש לײַלעכל און עס געטולעט צו איר האַרץ, אײַנשטילנדיק דאָס קינד, װאָס האָט נישט אױפֿגעהערט צו פֿאַרטומלען די שטוב מיט זײַן שאַרף שנײַדנדיקן קװיטשען. מאַשע האָט געלאַכט און זיך געפֿרײט, װײַל זי האָט געװוּסט, פֿאַרװאָס דאָס קינד שרײַט, און שפּילנדיק זיך מיטן קינד, האָט זי צו אים געזאָגט, דו פרעסער איינער, איך ווייס וואס דו ווילסט, איך ווייס. זי האט פלינק באפרייט אירע יונגע קערנדיגע ברוסט פון קאפטענדל, אבער זי האט נישט באלד אריינגעגעבן איר ברוסט אין דעם זוכענדיגן קינדערשן מיילכל, נאר זי האט זיך גערייצט מיטן קינד ווי איין קינד מיט אן אנדערן. זי האט אנגענומען איר ברוסט מיט צוויי פינגער און ארויסגעשפריצט אפאר טראפן מילך פון די בריסט-ווארצלען אויפן קינד'ס מיילכל, האט דאס קינד עס אפגעלעקט און ווייטער געשריגן. דו פרעסער איינער האט מאשע געלאכט ווען זי האט געזען ווי דאס קינד שטרעקט אויס זיין מיילכל נאך די טראפנס און זוכט ווי א שטום חיה'לע די קוואלן דורך וועלכע גאט שיקט אים צו זיין דערנערונג. א מינוט האט זי געלאזט דאס קינד זוכן. נאכשפירנדיג נאך דעם געשמאק פון מילך האט דאס קינד געפונען דעם קוואל און איינגענורעט זיין פענעמל אין מאשע'ס ברוסט און

יעדער מאָל, ווען מאַשע האָט געזייגט דאָס קינד, זײַנען איר געקומען מאָדנע געדאַנקען אין קאָפּ און עפּעס אַן אומבאַוווּסטער ווייטאָג האָט זי גענאָגט. אַ ווייטאָג און אַ בענקשאַפֿט. זי האָט געהאַט דאָס געפֿיל, אַז זי האָט נאָך נישט חתונה געהאַט, אַז זי האָט אַ קינד און נישט קיין מאַן, און זי האָט געבענקט נאָך אַ מאַן, וואָס זאָל קומען און זי גלעטן אין דער שטיל איבערן קאָפּ, ווען זי זיצט און שטילט אײַן איר קינד. און דער מאן זאל זיין דער ריכטיגער פאטער פון איר קינד, און די פארבינדונג צווישן איר און איר מאן זאל זיין א געטרייע און א טיפע, ווי ביי יעדן יונגן פארפאלק. איר קינד זאל האבן אן אמת'ן פאטער. און יעדער מאל ווען זענען געקומען די געדאנקען צו איר, האט א טיפער און באהאלטענער ווייטאג געווייטאגט זי, און זי האט זיך געהאלטן אז זי איז א פארשאלטענע אויף אייביג, קיינמאל נישט וועט זי נישט קענען געבן איר קינד א פאטער. זי האָט מקנא געװען יעדער װײַבל, װאָס האָט אַ מאַן. אָפֿט מאָל האָט זי באַמערקט, פֿאָרנדיק אין עלעװעיטאָר, װי עס זיצט אַ יונגער טאַטע און האַלט אַ קינד אױף די הענט און לעבן אים, זײַן װײַב. זײ פֿאָרן געװיס צו שװער און שװיגער, האָט זי זיך געטראַכט, און זי האָט מקנא געװען דעם אױסגעמאַטערטן מידן װײַבל און איר מאַן. נײן, ניט װאָס זי האָט אַ מאַן, נאָר װאָס זי האָט אַ ריכטיקן פֿאָטער פֿאַר איר קינד, און א בענקשאפט האט זי ארומגענומען צו א געטריי און ריין לעבן וואס האט א באשטאנד, א שטארקן ווארצל אונטער זיך. זי האט נישט געהאט קיין מאן, נאר א קינד. און דעם קינד האט זי אוועקגעגעבן איר מוטערליכער און ווייבליכער צערטליכקייט. מיט דעם קינד האט זי ווידער געפילט יענע ריינקייט אין וועלכער זי האט געלעבט ווען זי איז א מיידל געווען. מיט דעם קינד האט זי זיך צוריקגעפונען. זי איז נישט קיין ווייב, זי איז א מיידל, א מוטער. האָט זי נאָר פֿאַרבראַכט מיט איר קינד, קײנעם נישט געװאָלט זען, נישט אַרױסגעגאַנגען פֿון הױז, נישט געלעבט מיט עפּעס אַנדערש, נאָר פֿאַרבאָרגן זיך אין שלאָפֿצימער, װי אַ כּהן אין זײַן טעמפּל, און פֿאַרבראַכט מיטן קינד. זי האָט עס געבאָדן, געװאַשן, איבערגעטאָן, און בײַם קינד האָט זי זיך געפֿילט אַ געראַטעװעטע. די טיר פֿון שלאָפֿצימער האָט זיך אין דער שטיל געעפֿנט. מאַשע האָט ניט באַמערקט, װי דער אָנקל איז אַרײַנגעקומען אױף די שפּיץ פֿינגער. ער האָט פֿון דער װײַטנס געזען, װי מאַשע שטילט דאָס קינד, און אַ מינוט האָט ער זיך אָפּגעשטעלט בײַ דער טיר, װי ער װאָלט באַטראַכט זײַן הײליקטום. אַ ציטערדיק געפֿיל האָט אים אַרומגענומען יעדע מאָל, װען ער האָט געזען, װי מאַשע זײגט דאָס קינד, און ער איז מיט שטילע טריט און אײַנגעהאַלטענער פֿרײד צוגעגאַנגען צו מאַשען און געגלעט זי איבערן קאָפּ. מאַשע האָט אױפֿגעציטערט, װי עס װאָלט זי װער אױפֿגעװעקט פֿון אַ שװערן שלאָף. ווער איז דאס? האט מאשע אויסגערופן מיט שרעק. דאס בין איך! וואס דערשרעקסטו זיך? יעדע מאל ווען איך קום אריין צום קינד דערשרעקסטו זיך? אין אמעריקע זענען ניטא קיין גנבים מיין קינד! קום נישט אריין ווען איך זייג דאס קינד פליז! דו דערשרעקסט מיך! פארוואס קינד? שמייכלט דער אנקל, איי לייק איט! איך האב ליב צו זען ווי דו זייגסט דאס קינד! און איך וויל נישט אז דו זאלסט אריינקומען! פליז!

וואס האב איך דיר געטון? פארוואס לאזטו מיך נישט קיין נחת האבן פון מיין פרייד וואס גאט האט מיר געשאנקען? איך האב דאך קיינמאל קיין פרייד נישט געהאט אין מיין גאנצן לעבן, נאר איצט אויף דער עלטער האב איך דיך און מיין קליין קליין ריין קינד, מיינס, מיין אייגנס, און פארוואס וויינסטו? פארוואס פרייסטו זיך ניט מיט מיר מאשע לעבן, מיין גרויס גרויס גליק? מאשע האט אויפגעהויבן אירע אויגן און האט אים אנגעקוקט, אירע אויגן זיינען פול געווען מיט טרערן און דער גרייסער ווייסאפּל האָט זיך געוואַסערט. זי האָט אים אָנגעקוקט מיט רחמנות אויף זיך און אויף אים און געשוויגן, ווי זי וואָלט געווען אַ שטומע חיה, וואָס גאָט האָט איר נישט דעם לשון געשאָנקען, נאָר זי דריקט אַרויס אירע געפילן אין בליק. פאַר וואָס קוקסטו אויף מיר? פאַר וואָס רעדסטו ניט צו מיר? זינט דו האָסט געהאַט דאָס קינד רעדסטו ניט צו מיר? פאַר וואָס? ביסט דען נישט גליקלעך מיטן קינד? מאַשע דיר, זאָג מיר. יאָ, יאָ, איך בין גליקלעך מיט מײַן קינד. קײנעמס ניט, נאָר מײַן. איך האָב גאָר נישט מער, נאָר דאָס קינד. איך בין גליקלעך! און די טרערן האָבן גערונען פֿון אירע אױגן אַלץ געדיכטער. און פֿאַר װאָס װײנסטו װידער? פֿאַר װאָס ביסטו אַזױ טרױעריק? פֿאַר װאָס? איך װײס ניט, מאָזעס, פֿאַר װאָס. איך װײס ניט. לאָז מיך אַלײן, פּליז. לאָז מיך אַלײן מיט מײַן קינד. קום נישט אַרײַן צו מיר. זע מיך נישט. לאָז מיך, פּליז. אָ, דיר טשיילד, איי ניו, דיין מאַמע איז גערעכט. דיין מאַמע זאָגט, אַז ס'איז שטענדיק אַזוי מיט יונגע מוטערס, ווען זיי זייגן די קינדער. דו ביסט נאָך אַליין אַ קליין קינד. איין קינד זייגט דאָס צווייטע. מיינע צוויי קליינע קינדער, האָט דער אָנקל געלאַכט. פון עס-צימער האָט זיך פּלוצלינג דערהערט אַ שטים, מאַשע איז בלייך געוואָרן. ווער איז דאָרט? סעם איז עס. יעס. שטעל זיך פאר מאשע, טשארלי דיין שוועסטערקינד איז דאך דער לויער פון דער יוניאן. ביי אים וועלן מיר דארפן סעטלען דעם סטרייק מיט די לאנדסלייט. דו ווייסט, אונזערע לאנדסלייט סטרייקן דאך שוין די צווייטע וואך ווי זיי קומען נישט צו דער ארבעט. דאס האט אלץ דיין קאזין אנגעמאכט. איך האב דיר שטענדיג געזאגט אז ער איז א דענדזשערעס יונג מען. ער וועט אונז מאכן טראבל. נא, זעסטו, דאס האט אונז אן אייגענער א לאנדסמאן א משפחה מאן אפגעטאן. גיי אראפ פליז, גיי אראפ און רעד מיט זיי, לאז מיך אליין, האט זיך מאשע געבעטן ביים אנקל און גענומען אוועקלייגן דאס איינגעשלאפענע קינד פון איר ברוסט אין וויגעלע אריין. נאך איין מינוט, איך וויל נאך זען אביסעלע ווי ער שלאפט. שטיל, וועסט עס נאך אויפוועקן. שוין, שוין, און דער אָנקעל איז אַרױס מיט שטילע טריט. מאַשע האָט פֿאַרשלאָסן די טיר נאָך אים, נאָר באַלד האָט װער געקלאַפּט. שטיל! װער איז דאָרט? עפֿן אױף, מאַשע לעבן! רופֿט זיך אָפּ די מוטער. פֿאַר װאָס פֿאַרשליסטו זיך? קײנער װעט דיר ניט צוגנבֿענען. נו, װאָס זאָגסטו צו די שנאָרערס? הע, צו דער משפּחה, אויסגעהאלטן דאס פאר אונזער פארהארעוועטן גראשן, אז מען האט געדארפט א טאכטער אויסגעבן, אן אויסשטייער מאכן, די ווייב מיט די קינדער אריבערברענגען קיין אמעריקע, איז מען געקומען צום אנקל. וואס ווען מען האט באדארפט עפעס איז מען געקומען צו אונז. מיר האבן זיי געשטיצט, מיר האבן זיי אויסגעהאלטן, און איצט סטרייקן זיי גאר. נא דיר אמעריקע. און ווער? דער זון פון די שנארערס, טשארלי. ער איז דאך גאר געווארן א גאנצער קנאקער ביי דער יוניאן. האסט שוין געהערט אזעלכעס? מאמע, וואס איז געשען? האסט נישט געהערט? די לאנדסלייט סטרייקן דאך, זיי קומען דאך נישט צו דער ארבעט, און טשארלי איז זייער אנפירער. נאכדעם האט ווידער ווער דעם קאפ אין דער אפענער טיר אריינגעשטעקט, און מאמע און טאכטער האבן דערקענט סעם'ס בלייכן ענערגישן פנים מיט דערשראקענע בעטנדיגע אויגן. מאמע, פארמאך די טיר! האט מאשע אויסגערופן, בלייך ווערנדיג. וואוהין קריכען זיי די שנארערס? ווייניג איז זיי די ביזנעס קריכען זיי נאך אין די שלאף צימערן? די מאמע האט פארקלאפט די טיר פאר סעם'ס פנים. קאפיטל פֿינף. דער סטרייק פון די קוזמינער לאנדסלייט. עס איז געווען א וואונדערליכע זאך. די לאנדסלייט פון קוזמין און מאזעס'ס משפחה זענען ארויס אין סטרייק. צוערשט האט עס אנקל מאזעס גארניט פארשטאנען וואס איז געשען, געזען ווי די לאנדסלייט הייבן זיך אויף אינמיטן טאג און לייגן אוועק די נאדל און פארלאזן דעם שאפ, האט ער געמיינט עפעס אן אומגליק איז געשען. וואס איז געשען? וואוהין גייט איר? די לאנדסלייט האבן זיך ארויסגעגנבעט פון שאפ ווי זיי וואלטן באגאנגען א גניבה, און געשעמט זיך צו קוקן דעם אנקל אין די אויגן אריין. איינציגווייז האבן זיי זיך ארויסגעשלייכט, האט דער אנקל אפגעשטעלט שלמה דעם דארפסגייער, א גוטן באקאנטן פון דערהיים, שלמה, וואוהין גייסטו? כ'ווייס ניט, מ'האט מיר געהייסן, גיי איך. וואס, בין איך א פרעמדער? האט דער אנקל געשריגן, ביי מיר סטרייקט מען? פאר מיין גוטס וואס איך האב אייך אראפגעבראכט קיין אמעריקע, האלט אייך אויס מיט ווייב און קינדער? די ביזנעס זענען דאך נאר צוליב אייך, סטרייקט מען ביי מיר. גוט גוט, איך וועל אייך שוין ווייזן סטרייקן. די לאנדסלייט האבן גארנישט געענטפערט, פארלאזט דעם שאפ, און צונויפגעקליבן זיך אין די חברה אנשי קוזמין, טאקע אין דער שול וואו דער אנקל איז געווען דער פרעזידענט. לאנג האט געדויערט ביז עס איז געלונגען דער יוניאן פון די שניידערס צו ארגאניזירן אנקל מאזעס'ס שאפ. כל זמן דער אנקל איז געווען דער גאנצער באלעבאס אין שאפ, איז עס זיי טאקע נישט געלונגען. די לאנדסלייט האבן דעם אנקל נישט געקענט מעיז פנים זיין, זיי האבן זיך ניט פארגעשטעלט ווי זיי וועלן קענען דעם אנקל שלעכטס טאן, ער איז דאך אונזער פרנסה געבער, האבן זיי אויף אלע טענות אפגעענטפערט. אבער קוים איז נאך דער חתונה סעם געווארן זייער באס, און סעם האט זיי געלאזט פילן זיין האנט, איז ביסלעכווייז געוואקסן די אומצופרידנקייט צווישן די לאנדסלייט. און טשארלין מיט נאך אפאר פראפעסיאנעלע ארגאנעזערס פון דער פאך איז סוף כל סוף געלונגען אין דער שטיל צו ארגאניזירן דעם אנקל שאפ אינגעהיים פון איין לאנדסמאן צום אנדערן, ביז דער סטרייק האט אויסגעבראכן אומגעריכט פאר'ן אנקל און פאר אלע זיינע בעהעלפערס. אין אנהייב איז קוזמין געווען זייער ענטוזיאסטיש אין קאמף. אז מען האט געדארפט גיין פיקעטן פאר'ן אנקל שאפ האבן זיך אלע געריסן, אויסגעקליבן האט מען דארפסגייערס, סדר האלטערס און פישערס, אידן וועלכע קענען געבן צוריק א קלאפ ווי מען וועט דארפן. זיי האבן גענומען ברויט און אפגעזאדענע קארטאפלעס אין די קעשענעס און האבן זיך אוועקגעשטעלט אזייגער זעקס אינדערפרי פאר'ן אנקל שאפ. געשטאנען און געהיט. טיילמאל איז דער אנקל ארויס צו זיי, געפרואווט מיט זיי רעדן. וואס וועט זיין דער סוף פון שטיין? מיר ווייסן ניט. געהייסן שטיין שטייען מיר, האבן די אידן אפגעענטפערט, אבער וואס ווילט איר? לאזט מיך הערן וואס איר ווילט, מיר ווייסן גארניט. טשארלי, אלץ טשארלי, מיר זענען פראסטע סאלדאטן, געהייסן שטיין שטייען מיר, האבן די אידן אפגעענטפערט מיט א זעלנערישן טאן, דערמאנענדיג זיך ווי זיי זענען געשטאנען אויף דער וואך ביי די סאלדאטן אינדערהיים. וואס, טשארלי האט אייך געבראכט קיין אמעריקע? טשארלי האט אייך געגעבן ארבעט, פרנסה געגעבן, א גאנצע, גייט איר אייך צו טשארלי? אלרייט. אזוי געהייסן. וואס שטייט דער אנקל און טענה'ט זיך אויס מיט זיי? מיט וועמען איז דא צו רעדן? אנקל אריין! האט סעם אים געצויגן ביים ארבל מיט חוצפה וואס ער האט געקראגן צום אנקל זינט מאשע האט געבוירן דאס קינד. לאז מיך, איך וויל זיך דורכרעדן מיט זיי. אנקל! האט סעם געשריגן, איך וויל אז דער אנקל זאל אריין, מען דארף נישט רעדן מיט זיי, אויס משפחה, אויס לאנדסמאן, איך לאז נישט מער קיין משפחה איבער דער שוועל ארויף. אלץ צו טשארלי'ן, מיר ווייסן גארניט האבן די לאנדסלייט אפגענטפערט, און טשארלי איז געווען דער גאט. טשארלי איז געקומען יעדן אוונט אין חברה אנשי קוזמין און גערעדט צו די לאנדסלייט. טשארלי האט געבראכט אויך אנדערע רעדנערס. טשארלי האט פון ערגעץ וואו געלט געקראגן. טשארלי איז געווען דער צווייטער משה וואס איז געקומען אויסלעזן די לאנדסלייט פון אנקל מאזעס, פרעה מלך מצרים. אין דער חברה אנשי קוזמין זענען געווען פארזאמלט די סטרייקנדיגע לאנדסלייט. קוזמין האט גערוהט און עס האט אויסגעזעהן ווי חול המועד אינדערהיים. נישט קיין שבת ניט קיין יום טוב, עס איז אין דער וואכן און מען ארבעט נישט, און צו דעם איז אין קוזמין אזוי נישט צוגעוואינט, שוין אכט טעג ווי דער שטרייק ציט זיך. דער ערשטער ענטיוזיאזם איז שוין פארשוואונדן און קוזמין האט שוין געפילט א בענקשאפט נאכן שאפ, זיי האבן נאך נישט געפילט קיין הונגער, אביסל האט יעדער אליין געהאט אפגעשפארט און באהאלטן פארן סטרייק, און אביסל האט די יוניאן מיט מי צונויפגעשלעפט. נאר קוזמין האט נישט געקענט ארומגיין ליידיג. דאס באלעמוטשען האט זיי נישט געלאזט רוען. דער תכלית האט געפיקט אין געהירן און גענאגט דאס הארץ ווי א שלעכטער ווארעם. וואס וועט זיין דער תכלית פון דעם באלעמוטשען? האט איינער אין דער שטיל געפרעגט דעם אנדערן. און וואס פאר א תכלית האסטו ביים אנקל אין שאפ? פארן טרוקענעם ברויט, דאס איז דער תכלית? מילא מן הסתם ווייסטו דאך אז קהל הייסט אזוי, קהל ווייסט וואס עס טוט. נאר קוזמין האט דערווייל נישט באלעמוטשעט, איינער האט זיך דערווייל אנגעגרייט א שטיקל יענע וועלט און אריינגעכאפט א יום תהילים, דער אנדערער האט געקענט אביסל לערנען א פרק משניות, נאר די פראסטע און די עמי-הארצים האבן געכאפט א קערטל ביי דער טיר פון שול און די עלטערע האבן געהאט תרעומות אין א מקום קודש, האבן די יונגערע גע'טענה'ט עס איז א סטרייק-האל. קוזמין האָט זיך אַרומגעדרייט פֿראַנק און פֿרײַ און האָט גאָרנישט געטאָן. קוזמין האָט דערווײַל באַקענט זיך מיט זייערע ווײַבער און קינדער, אויף וואָס זיי האָבן קיין צײַט ניט געהאַט ווען זיי האָבן געאַרבעט. קוזמין האָט דערווײַל אַרומגעשפּאַצירט, אָפּגעגעבן זיך מיט הויזזאַכן, צורעכט געמאַכט זייערע אייגענע קליידער, אָבער קוזמין איז נישט צופֿרידן געווען. גוואַלד, יוסף! וואָס ציט עס זיך אַזוי לאַנג? וואס וועט זיין דער תכלית? און טשארלי'ס פאפולאריטעט ביי די קוזמינער לאנדסלייט האט אנגעהויבן ביסלעכווייז צו פאלן. וואס לענגער עס האט זיך געצויגן דער סטרייק און מען האט קיין רעזולטאטן נישט געזען, אלץ מער האבן די קוזמינער לאנדסלייט ווי זייערע עלטערן אין מדבר אנגעהויבן צו מורמלען אויף טשארלי'ן. וואס וועט זיין דער סוף? אלטע אידן לאזן זיך פירן פון א יונגל? העי! שיין זעען מיר אויס! סעם איז דערווייל אויך ניט געשלאָפן. סעם האָט פאַררופן אַ משפּחה-ראַט, געשיקט נאָך דעם שוועסטערקינד מאַנעס, וועלכער איז אַ דעמאָקראַט, און זיך מיט אים אַן עצה געהאַלטן. מען האָט די נאָענטע משפּחה געשיקט אין געהיים צו די לאַנדסלייט אַהיים. צוערשט איז מען געגאַנגען צו באַקאַנטע, וואָס מען קען זיי גוט פון דער היים, וואָס דער אָנקל האָט צום מערסטן טובות געטאָן און מיט זיי פאַרפירט אַ שמועס.

און די לעצטע ווערטער האבן איבערצייגט. ס'האט לאנג נישט געדויערט און סעמען מיט מאנעסן איז געלונגען צו געווינען א טייל פון די לאנדסלייט צו דער ארבעט. ניט דער הונגער, ניט די נויט האט דאס געזיגט, נאר קוזמין האט נישט געקענט באלאמוטשען, איז נישט געווען געוואוינט ארומצוגיין ליידיג און האט געבענקט נאך דעם שאפ. צומארגנס אינדערפרי. אז טשארלי איז אריינגעקומען אין די חברה אנשי קוזמין, האט ער געטראפן די חברה באלייגט מיט ווייבער פון סטרייקנדיקע לאנדסלייט. קוים האבן זיי אים דערזען, זיינען זיי צו צו אים, און חנה רייזע, שלמה דארפסגייער'ס ווייב, האט זיך אוועקגעשטעלט אויסטענה'ן פאר אלעמען, ווער האט דיר געבעטן, איך בעט דיך אז דו זאלסט זיך פאר אונז אננעמען, אז דו האסט צו טון מיט אנקל צוליב א שידוך, א כלה וואס ער האט ביי דיר אוועקגענומען, דארפן מיר ליידן דערפאר?

אבער איך האב דאך נישט וואס צו סטרייקן, איך ארבעט דאך ביי קיינעם ניט, איך ארבעט דאך ביי זיך אליין, קעגן וועמען זאל איך סטרייקן? האט טשארלי געלאכט. דו הערסט? ער אליין סטרייקט ניט, אונז הייסט ער סטרייקן! וואס רעדט איר מיט אים? ווער איז ער אינגאנצן וואס דערוועגט זיך אנטקעגן שטעלן זיך קעגן דעם אנקל? און מיר אלטע אידן לאזן זיך פארפירן פון אזא שנעק, פון אזא יונגל? קומט, ייִדן, קומט! די הענט דאַרפֿן מיר קושן דעם אָנקל, אַז ער זאָל אונדז צוריק נעמען. געהערט אַ מעשׂה? און שױן האָבן די קוזמינער לאַנדסלײַט געװאָלט זיך אַרױסלאָזן פֿון דער חבֿרה. טשאַרלי איז געשטאַנען אין מיטן אַ פֿרעמדער װעלט, ער האָט ניט פֿאַרשטאַנען װאָס זײ צו זאָגן. ער האָט יאָ געפּרוּװט עפּעס רעדן װעגן אױסהאַלטן, װעגן אַ בעסער לעבן, װעגן אַ גערעכטער אָרדענונג, נאָר די ייִדן האָבן אים נישט געהערט. זײ האָבן געלאַכט הינטער אים, און אַ ייִדענע האָט גערופֿן צו אים, דו באזארג זיך אקארשט אז דו זאלסט נישט גיין מיט אפגעהאקטע אפצאסן און מיט אן אפגעריבענעם הינטן, דערנאך וועסטו די וועלט פארזארגן, מיינע פארזארגערס. טשארלי האט זיך פארלארן. זינט ער האט זיך אינטערעסירט מיט ארגאניזירן ארבעטער, איז געווען זיין אמביציע צו ארגאניזירן אנקל מאזעס'ס שאפ, דער שאפ אין וועלכן זיין משפחה און זיינע לאנדסלייט זענען געווען פארשקלאפט. ער האט עס געהאלטן פאר זיין חוב, דאס טוט ער פאר אמעריקע, פאר דער ארבעטער באוועגונג, און מיטאמאל האט ער געזען ווי עס ווערט צונישט זיין ארבעט פון חדשים און יארן. ער האט געפרואווט אויסנוצן זיין גאנצע רעדנער-קונסט. ער האט דערציילט קוזמין וועגן דער גרויסער ברודערשאפט אין וועלכער זיי טרעטן אריין מיט אלע ארבעטער פון דער וועלט. נאר קוזמין האט געקוקט אויף אים מיט שפאט און רחמנות. די ברודערשאפט און די פארברידערונג האבן זיי איבערגעלאזט פאר אים. זיי האבן מורא געהאט פאר דער פרנסה. נאר אין דעם האט זיך אויפגעהויבן ר' אהרן זשאכלינער. ר' אהרן זשאכלינער איז געווען טשארלי'ס פאטער'ס א חבר פון דער היים. ביידע האבן זיי באלאנגט צו איין חסידים שטיבל אין דער היים, און דערנאך ווען טשארלי'ס פאטער איז אהיימגעפארן שטארבן, האט ר' אהרן איבערגענומען זיין שטעל. ער האט גע'דרש'נט יעדן שבת אין דער חברה אנשי קוזמין

האט ר' אהרן אנגעהויבן מיט זיין דרשה ניגון מיט וועלכן ער פלעגט יעדן שבת האלטן זיין מדרש'יע דרשה, אז משה רבינו האט די אידן פון מצרים ארויסגעצויגן, הייבט זיך אן ר' אהרן צו שאקלען, שטייט אין דער תורה הקדושה אזוי געשריבן, האט ער זיי אין מדבר געפירט, און ווי זיי זיינען אין מדבר געקומען, אזוי האבן די אידן אנגעהויבן צו בענקען נאך די טעפ פלייש וואס זיי האבן אין מצרים געהאט ביי פרעה. האבן זיי אנגעהויבן צו מורמלען אויף משה רבינו און האבן געזאגט, לאמיר זעצן אן עלטסטן און לאמיר זיך צוריקקערן קיין מצרים, אזוי איז אויך דא, קוים מיט צרות און גרויס מאטערניש זיינען מיר אוועק פון אנקל פרעה און פון זיין נוגש סעם וואס ארבעט מיט אונז עבודת פרך ווי די אידן אין מצרים, און טשארלי האלט אין אויסארבעטן פאר אונז אז מען זאל מיט אונז אזוי שווער ניט ארבעטן וואס דער יונג סם ימח שמו ארבעט מיט אונז, וואס איז שווער אריבערצטראגן, און קוים מיר זיינען שוין באלד אויסגעלייזט, פארבענקט איר זיך נאך די טעפ פלייש און זאגט, לאמיר זעצן אן עלטסטן און צוריקקערן צום אנקל. נאר דארטן אין מדבר האט עס דעם ערב רב געזאגט, און דא זאגט איר עס אלע, זאג איך אייך ווי דער מדרש זאגט אויף די אידן פון מצרים, איר אלע וועט אויסשטארבן אין מדבר. ווי דער ערב רב, און איר וועט נישט די זכי' האבן אריינצוקומען אין לאנד אריין, ווייל איר זיינט ווי דער קנעכט וואס זאגט, איך האב ליב מיין האר. א שרעק איז אנגעפאלן אויף קוזמין, און א שעמעדיגקייט האט ארומגענומען די אידן. זיי האבן זיך געשעמט איינער פארן אנדערן צו קוקן אין די אויגן אריין. עס האט זיך מיטאמאל אויפגעוועקט אין זיי די אלטע אויסגעהאלטנקייט פון אידישן פאלק, דער אלטער קשה עורף, ווען עס גייט אין דעם וואס איז ערנסט,

און די אלטע גרייטקייט צו קעמפן פאר דעם וואס עס איז ערנסט און וויכטיג האט זיך אויפגעוועקט אין אידישן בלוט פון די קוזמינער לאנדסלייט, און שלמה'לע דארפסגייער האט זיך געגעבן א רוף אן פאר אלע אידן מיט מיר, קומט, מיר וועלן ארויסטרייבן די לאנדסלייט פון שאפ. אז ניט ארבעטן זאל קיינער ניט ארבעטן. שלמה, וואו גייסטו? כ'וועל דיר ניט לאזן! האט חנה רייזע געשריגן אנכאפנדיג שלמה פארן לאץ. גיי, גיי, גיי אהיים! אידן, קומט! און די לאנדסלייט האבן זיך ארויסגעלאזט באלאגערן דעם אנקלס שאפ. קאפיטל זעקס ווער איז דער דער באס? סעם האט זיך געריכט אויף די לאנדסלייט און ער האט געמאכט אלע צוגרייטונגען זיי אויפצונעמען. ער האט זיך געזען מיטן שוועסטערקינד מאנעס, דעם אגיטאטאר. מאנעס האט אפילו זייער ווייניג געהאלטן פון אנקל און ווייניג וואס געהאט פון רייכן פעטער. נאָר דערהערנדיק, אַז דעם אָנקלס ביזנעס שטייען אין געפֿאַר און אַז די סאָציאַליסטן ווילן רואינירן דעם אָנקל, האָט זיך אין אים אויפֿגעוועקט דאָס משפּחה-געפֿיל. דעם אָנקלס גאַנצע משפּחה האָט זיך דאָ געגרויסט מיטן אָנקלס פֿאַרמעגן און געהאַלטן עס פֿאַר אַ כּבֿוד, ווען זיי האָבן עפּעס געקענט טאָן פֿאַרן אָנקל. מאַנעס איז אַוועק צום טשיף און דערציילט פֿון די טראָבל-מאַכערס, און דער טשיף האָט געשיקט אַ גענג אויפֿצונעמען די לאַנדסלייט. אַז שלמהלע דאָרפֿסגייער מיט די לאַנדסלײַט זײַנען אָנגעקומען פֿאַרן אַלטן באַקאַנטן שאַפּ, וווּ זיי זײַנען אָפּגעזעסן טאָג-אײַן טאָג-אויס זינט זיי זײַנען אין אַמעריקע, האָט זיי אויפֿגענומען אַ גאַסנפֿרוי. זי איז פֿון ערגעץ וווּ אַרויס און אַרומגענומען שלמהלען. שלמהלע האָט זיך דערשראָקן. ער האָט זיך געוואָלט אַרויסמאַכן פֿון דער פֿרויס אָרעמס און אַרײַן אין קראָם מיט די לאַנדסלײַט אַראָפּצונעמען די אַרבעטער. נאָר די פֿרוי האָט אים פֿעסט געהאַלטן בײַ נאַבל און געשריגן,

ביי וועמען די פיאות האבן געציטערט פאר שרעק. און דאס איז געווען דער סיגנאל. באלד זיינען זיי געפלויגן שטעקנס איבער די קעפ פון די לאנדסלייט, טייל זיינען געלאפן איבערלאזנדיג ווער א פאה ווער א שטיק בארד אין די הענט פון די גאסן פרויען, טייל זיינען אפגעקומען מיט צוקלאפטע קעפ מיט ביילן אויפן פנים, אנדערע מיט שלמהלען אין דער שפיץ זיינען אפגעפירט געווארן אין פאליציי, באגלייט פון פאליציסטן און גאסן פרויען מיט זידלערייען און קלעפ אין א פערטל שעה ארום איז שוין קיין זכר ניט געבליבן פון די לאנדסלייט, און פארן אנקל מאזעסעס שאפ איז געווען שטיל און רואיג, אויסער נאר וואס שטיקער היט און שטיקער קאפוטע האט זיך ארומגעוואלגערט אין דער בלאטיקער גאס. אנקל מאזעס איז געווען אין קראם ווען די מהומה איז פארגעקומען. ער האט צוגעזען וואס עס קומט פאר אינדרויסן. דאס זיינען געווען זיינע לאנדסלייט, זיינע קינדער-חברים און קינדער-פריינט. זיי שלאגט מען אזוי אומדערבארעמדיק פאר זיין קראם. דאס איז געווען שלמהלע דארפסגייער זיין חדר חבר מיט וועלכן ער איז נאך היינט אויף דו, וועלכן מען האט געשלעפט א צעבלוטיגטן אין פאליציי. דאס איז געווען ר' מרן זשעכלינער זיין רבי, א איד פאר וועלכן ער האט נאך דרך ארץ געהאט ביזן היינטיגן טאג, וועמען מען האט געריסן פאר די פאות. קיין אנדער פריינד און קיין אנדער משפחה האט ער ניט, אויסער די וואס מען האט זיי אזוי אומדערבארעמדיג געשלאגן פאר זיין טיר צוליב אים. און ער האט ניט פארשטאנען וויאזוי דאס איז געשען. ער האט זיך קיינמאל נישט געקענט פארשטעלן אז עפעס אזעלכעס זאל פאסירן. עס האט זיך אים געדאכט אז ער אליין איז געווען צווישן די לאנדסלייט וואס מען האט געשלאגן. גאנץ קוזמין איז דארט געווען. ער איז צוגעלאפן צו סעמען וועלכער איז געשטאנען א בלייכער און געציטערט מיט די נאזלעכער. וואס טוט זיך דא ביי מיר? וואס טוסטו? ווער האט דיר געהייסן? סטאפ! די מינוט סטאפ! סעם האָט אויפֿגעהויבן אויף אים די אויגן. אין די אויגן איז געווען אַ בליק, וועלכער דער אָנקל האָט בײַ קיינעם נישט געזען, נאָר אַנדערע האָבן עס ביז איצט געזען אין דעם אָנקלס אויגן. אָנקל, מיש זיך ניט אַרײַן, פּליז! ווער זאָל זיך ניט אַרײַנמישן? איך בין נאָך דער באָס. אַז איר זײַנט דער באָס, אָלרײַט, צאָלט מיר אַרויס פֿון מײַן טייל, וואָס איך האָב אין די ביזנעס, און איך וועל אַליין פֿירן ביזנעס, ווי איך פֿאַרשטיי. דער אָנקל האָט זיך דערשראָקן. צום ערשטן מאָל האָט ער עס אַזוי קלאָר דערפֿילט, אַז איבער זײַן קאָפּ איז אויסגעוואָקסן אַ מאַכט. ער האָט זיך דערשראָקן צום גלייבן אַליין. ער האָט זיך געשראָקן פֿאַר דער ענערגיע און קראַפֿט, וועלכע האָבן אויסגעשפּראָצט פֿון סעמס אויגן און פּנים, און ער האָט דערפֿילט זײַן שוואַכקייט. אָבער וואָס טוסטו, סעם? מענטשן שלאָגן? האָט דער אָנקל אײַנגעהאַלטן זײַן כּעס. ביזנעס, האט סעם אפגענטפערט איין ווארט. אבער לאנדסלייט, משפחה, אויס משפחה, אויס לאנדסלייט, אנגעשטעלטע ארבעטער, איך'ל ניט גיין מיט זיי אין שול און איך וועל ניט אוועקזיצן דערציילן מעשות פון דערהיים. איך קען נישט קיין משפחה, ביי מיר דארף מען ארבעטן, אז ניט. דער אנקל האט נאך געפרואווט עפעס רעדן. אבער סעם, אנקל, איי עם טייערד אף איט! האט אים סעם איבערגעשלאגן, איך האב מיין אופן ווי צו פירן געשעפטן, דער אנקל איז זיך זיין אופן, און איך וויל נישט אז מען זאל מיר קומען שטערן, און איך וועל זאגן דעם אנקל דעם אמת, אפשר וואלט בעסער געווען אז מיר זאלן זיך צעשיידן, איך וועל אנהייבן טון פאר מיר אויך עפעס, שוין צו לאנג געווען אלץ ביי יענעם, איך וויל עפעס אנהייבן אויף מיין אייגענע ריזיקע. דער אָנקל האָט שוין געשוויגן. ער איז בלייך געוואָרן און טרויעריק. אַן איינזאַמקייט האָט אים אַרומגענומען. ס'האָט זיך אים געדאַכט, אַז גאַנץ קוזמין איז פאַרשעמט געוואָרן, אַרויסגעוואָרפן אויף דער גאַס, און ער איז אינאיינעם מיט זיי. ער האָט פאַרלאָזט די קראָם און אַ וואָרט נישט געזאָגט. ער איז אַהיימגעגאַנגען. ער האָט געוואָלט דערציילן מאַשען דעם עגמת נפש, וואָס ער האָט געהאַט, און געבענקט נאָך אַ טרייסט, עס זאָל אים ווער זאָגן אַ גוט וואָרט. ער האט געוואלט זען זיין קינד און עס קושן און פרייען זיך דערמיט, ווי יעדער מאל ווען ער האט פארדרוס, בארואיגט אים זיין פאמיליע לעבן. ער האט אבער געפונען דאס קינד צימער וואו מאשע איז מיטן קינד פארשלאסן, און ראזע די שוויגער האט צו אים געוואונקען, מאזעס, לאז זי אליין איצט, זי איז אויפגערעגט. דורך דער טיר האט ער געהערט מאשע שלוכצען. וואס וויינט זי? וואס איז געשען? האט זיך דער אנקעל דערשראקן. זי קלאגט אויף די לאנדסלייט, זי האט געהערט מען האט זיי געשלאגן, זי וועט זיך באלד בארואיגן. מאשע'לע! מאשע דיר, פליז, מאשע! האט זי דער אנקעל געבעטן הינטער דער טיר. מאשע האט אים ניט אפגעענטפערט. זי איז געלעגן אין קינדער צימער, איינגענורעט דעם פנים אין קינד'ס קישן און האט געוויינט. זי האט איצט אלעמען געהאסט, נישט בלויז איר מאן און סעמען, נאר איר קינד וואס איז ארויסגעקומען פון זיי. האָט זי איר געהאַסט. זי האָט געהאַסט, װאָס זי האָט זיך פֿאַרקױפֿט צו זײ פֿאַר אַ שטיקל ברױט, און איר פֿאָטער און מוטער, װאָס האָבן זי געטריבן דערצו. איר יוגנט איז אױפֿגעשטאַנען פֿאַר אירע אױגן מיט דער אָרעמער האָפּקין-סטריט, און איר האָט זיך געדאַכט, אַז עס האָט זיך גאָרנישט געביטן די גאַנצע צײַט, אַז זי איז אױך אײנע פֿון די לאַנדסלײַט, װעלכע זײַנען פֿאַרשקלאַפֿט בײַן אָנקל אין שאַפּ און זײַנען איבערגעגאַנגען אין סעמס מאַכט. סעם איז דער באָס איבער די לאַנדסלײַט און אױך איבער איר. אינאיינעם מיט זיי איז זי איבערגעגעבן געווארן אין סעם'ס הענט ווי דעם אנקל'ס ירושה. אין דעם קאמף פון דער לאנדסלייט געגן דעם אנקל האט זי דערזען איר אייגענעם קאמף. זי וויל זיך אויך באפרייען מיט אלע לאנדסלייט צוגלייך פון אנקל מאזעס און פון סעם'ן. און אויף דער גאס פאר אנקלס שאפ האט מען אויך זי געשלאגן. סעם האט זי געשלאגן פארן אנקל אינאיינעם מיט אלע לאנדסלייט. זי סטרייקט אויך. זי וויל העלפן געווינען דעם קאמף, דעם גרויסן קאמף צו באפרייען זיך פון אנקלן און פון סעמען, אינאיינעם מיט אלע לאנדסלייט. זי האט זיך אויפגעכאפט פון געלעגער, צונויפגענומען איר צירונג וואס דער אנקל האט איר געשאנקען, די פערל און די בלויע שטיינער, אלצדינג וואס זי האט געקענט צונויפנעמען אין געלט און צירונג, געמאכט דערפון א פעקל, זיך איינפאך אנגעטאן און איז ארויס אין צווייטן צימער אריין. מאשע, עס איז נישט מיין שולד, איך האב עס נישט געוואלט, כ'קען ניט העלפן, האט דער אנקל געקוקט אויף איר מיט בעטנדיקע אויגן. א פאראכטונג האט זי ארומגענומען צו דעם אנקל, גארנישט האט זי פארמאגט אין איר הארץ צו אים, אויסער נקמה, דעם זיסן געפיל אז דאס לעבן נעמט נקמה פון אים, זי האט אים אנגעקוקט מיט פאראכטונג און אויסגערופן, איך האב דיך פיינט! איך האב אייך אלעמען פיינט! פֿאַרװאָס? האָט דער אָנקל אױסגעשטרעקט נאָך איר די האַנט. אָבער װוּהין גײסטו, טאָכטער? איז איר די מוטער נאָכגעלאָפֿן. זי האָט זי גאָר נישט אָפּגעענטפֿערט. דער אָנקל איז אַלײן איבערגעבליבן. האַלב אין טונקעלן האָט די אײנזאַמקײט אָנגעהױבן צו קריכן צו אים פֿון די װינקעלעך פֿון די צימערן. ער האָט זיך פֿאַר עפּעס װאָס דערשראָקן. ער האָט נישט געװוּסט פֿאַרװאָס. עס האָט זיך אים געדאַכט, עפּעס װאָס קומט נאָענט צו אים. נאָר אין קינדער-צימער האָט זיך געהערט דעם קינדס געװײן און דער אַמס געזאַנג, און ער איז אַרײַן זוכן טרײסט און פֿרײד בײַ זײַן אײגן בלוט און פֿלײש. קאַפּיטל זיבן, אױף דער צװײטער זײַט. מאשע האט געזוכט טשארלי'ן אינדערהיים ביי דער מומע. טשארלי איז נישט געווען אינדערהיים, און די מומע וועלכע האט זי געזען צום ערשטן מאל זינט מאשע איז א ווייבל געווארן, האט זי אויפגענומען קאלט און שווייגנדיג. מאשע האט ניט פארשטאנען פארוואס. פון דער מומע איז מאשע געוואר געווארן אז זי קען געפינען טשארלי'ן אין די העדקווארטערס פון די סטרייקערס, אין דער חברה אנשי קוזמין. מאשע איז געגאנגען מיט איר פעקל צירונג וואס זי האט געטראגן צו די סטרייקנדיקע לאנדסלייט,

האט זיך אין זיי דערוועקט א רעוואלוציאנערע גייסט אז זיי זענען גרייט געווען די מינוט צו לויפן צום אנקל'ס שאפ און איבערצונעמען דעם קאמפספעלד פון וועלכע זייערע מענער זענען אזוי שענדליך אראפגעטריבן געווארן פון פיינט. אוי, זיי האבן שוין ניט געשיקט זייערע מענער צו דער ארבעט צו פרעה'ן, זיי האבן שוין ניט געהייסן זייערע מענער אז זיי זאלן פארן אנקל'ס פיס פאלן, אז זיי זאלן סעמ'ס הענט קושן, פארקערט, זיי האבן געשראקן זייערע מענער אז זיי וועלן גיסן איבער זייערע קעפ מיט טעפ זודיגן וואסער, אויב זיי וועלן זיך דערוועגן דעם אנקל'ס שוועל איבערצוטרעטן. דו קענסט זיך שוין זוכן אן אנדער היים, אן אנדער ווייב, אז דו וועסט זיך מיר דערוועגן צום אנקל צו גיין, האט א אידענע געמאכט מיט די פינגער אויף דער נאז פון איר מאן. און אלצדינג וואס טשארלי וועט דיר הייסן זאלסטו טאן, דו הערסט? טשארלי ווייסט וואס ער האט צו טאן. אוי ווייסט ער, א געזונט אין זיין קאפ. און טשארלי איז צוריק געווארן דער משה וואס גייט באפרייען די אידן פון פרעה מלך מצרים, און פון אונטער זיין שווערן יאך. טשארלי איז ווידער געווארן דער אויסלעזער, דער באפרייער פון די קוזמינער לאנדסלייט. געהערט אז א ליידי פרעגט זיך נאך אויף די קוזמינער לאנדסלייט, איז געווארן א רעש. די פרויען האבן ארומגערינגלט מאשע'ן און באלד האבן זי אייניגע דערקענט. יא, עס איז דאס דעם אנקל'ס ווייבל מאשע, דעם הויכן אהרן'ס טאכטער. פארשטייסט שוין? ס'איז אוודאי געקומען רעדן פארן אנקעל זיי זאלן זיך צוריקגיין צו דער ארבעט, פארשטייסט שוין צו וואס זי באדארף טשארלי'ן? אז זי האט זיך פארקויפט צום אנקעל מיינט זי וועלן מיר זיך אויך אלע פארקויפן? וואס עפעס צום אנקעל אליין? און וואו איז סעם? האט א צווייטע געווארפן א ווארט אין דער שטיל. מאשע'ס פנים האט פאר בושה געפלאמט ווי פייער, זי האט נישט געוואוסט ווי זיך צו ראטעווען פון די אויפגערעגטע פרויען וואס האבן זי ארומגערינגלט, זי האט געפילט אז זי איז דער שונא פון די לאנדסלייט, צו זי וויל יא צו זי וויל ניט. אין דער מינוט האט זי גאר געקלערט ווי זיך צו ראטעווען פון זיי. ווייבער, ווייבער, בארואיגט זיך, וואס שרייט איר? האבן זיי א צוויי מענער איינגעשטילט און געהאלפן מאשע'ן ארויסנעמען פון די פרויען. טשארלי איז ניטא, ער לויפט ארום אין די קאורטס צו באפרייען די לאנדסלייט וואס מען האט ארעסירט, ער וועט באלד צוריקקומען. זעצט זיך, מיסעס מעלניק, ער וועט באלד צוריקקומען. ווער איז זי? ווער? גיב נאר א קוק ווי זיי רעדן מיט איר, וואס פאר א פאראד זיי מאכן פון איר. נישקשה, איר פאטער האט אויך הויזן גענעהט ביים אנקל, געווען דער זעלביגער קלאגעדיגער אפערעיטער. א גליק האט אים געטראפן, דער אנקל האט זיך פארליבט אין זיין טעכטערל. זעה נאר וואס זיי מאכן. נאר איינער, אונזער אלעמען, האט געקענט טרעפן דאס גליק אז מיר וואלטן געוואלט אונזערע טעכטער חתונה מאכן מיט אלטע לייט. צוליב איר שפּאַלט ער דאָך אונדזערע מענער די קעפּ, אַז ער זאָל שוין זײַן װײַבל קענען דעם האַלדז נאָכגעבן. אַװדאי,, אַז מען האָט חתונה מיט אַן אַלטן מאַן, לאָז כאָטש דער חזר רינען איבערן מױל. מאַשע האָט געקוקט אױף די פֿרױען מיט בעטנדיקע אױגן. זי האָט זײ געװאָלט זאָגן, אַז זי איז אױך אַזױ אומגליקלעך װי זײ, אַז אױך זי אַרבעט בײַן אָנקל, איז פֿאַרשקלאַפֿט צו דער פֿירמע מאָזעס מעלניק ענד קאָמפּאַני, װי זײ. אז זי איז אהער געקומען סטרייקן צוזאמען מיט זיי און צוזאמען מיט די לאנדסלייט צו באפרייען זיך פון אונטער דעם יאך פון אנקעל'ס הויז. נאר די ווייבער האבן גארנישט געקענט און גארנישט געוואלט ליינען וואס ליגט אין די גרויסע פארטרערטע אויגן פון דעם יונגן ווייבל. זיי האבן געזען אין איר דעם שונא אן וועלכן זיי האבן געוואלט נקמה נעמען פאר לאנגע יארן פלאגן זיך, פאר לאנגע אלטע באליידיגונגען און פאר די מענער'ס צעשפאלטענע קעפ. גיב נאר א קוק וואס פאר א פאראדן זיי מאכן מיט איר, דער אנקל איז קלוג, ער וויל זיי ארייננעמען אין שאפ אריין, האט ער געשיקט צו זיי דאס יונגע ווייבל, גיב נאר א קוק ווי זיי זענען שטיל געווארן, ווי זיי האבן מורא פאר איר, דער אנקל האט זיי געשיקט, האט זי סעם געשיקט אהער, זי ווייסט שוין וועמען זי האט צו הארכן, מאשע האט געפילט די ברענענדיגע שטעכווערטער וועלכע די ווייבער שיקן צו איר, און זי האט עס גענומען אויף זיך ווי א שטראף, זי איז אין דעם מאמענט גרייט געווען אויף אלצדינג, אלץ אויסצוטאן פון זיך, אראפצואווארפן פון זיך די שאנד און די פארשקלאפונג וואס מען האט געווארפן אויף איר און איבערבלייבן דא מיט די לאנדסלייט טיילן זיך מיט זיי זייער גורל, און זי האט געווארט אויף טשארלי'ן אז זי זאל אים קענען אלצדינג זאגן. איר בלייבן אין קאנגרעגעישאן איז געווארן אוממעגליך. די פרויען זענען געווארן אזוי ווילד אויפגערעגט, און זייערע ווערטער אויף איר חשבון זענען געווארן אזוי באליידיגנדיג, אז זי האט שוין נישט געקענט לענגער דא פארבלייבן, און ווער ווייסט מיט וואס עס וואלט זיך געענדיגט ווען טשארלי וואלט נישט געווען אנגעקומען. העלא מאשע! האט זי טשארלי באגריסט מיט זיין געווענליכן שמייכל, ווי ער וואלט זי ערשט נעכטן געווען געזען. וואָס טוסטו, וואָס טוסטו דו דאָ? מאַשע האָט אים געקוקט אין די אויגן אַריין. אין די דריי יאָר, וואָס זי האָט אים נישט געזען, האָט זיך טשאַרלי ווייניק וואָס געביטן. ער איז געווען אַזוי קינדיש, ווי דענסמאָלט אויף דעם ברעג ים אין קאָני-איילענד, און נישט ווילנדיק האָט זי געצויגן אַ פּאַראַלעל צווישן זיך און אים. און עס האָט זיך איר געדאַכט, אַז זי איז דורך דער צייט זיין מוטער געוואָרן, און ער איז אַזוי קינדיש געבליבן. די שװאַרצע הערעלעך, װאָס האָבן זיך מיט עקשנות געריסן פֿון אונטער גאָלמעסער אױף זײַן פּנים, האָבן אים אַ פּאָר שװאַרצע לאַנגע שפּאַנישע באַקנבערד געשאַפֿן, װי צװײ שװאַרצע פּיאות. דאָס איז געװען די אײנציקע ענדערונג, װאָס זי האָט באַמערקט אין אים, און דאָס האָט אים געמאַכט אין אירע אױגן אַ בחורל, װאָס װיל פֿרי האָבן װאָנצעס, שװאַרצט ער זיך מיט סאַזשע צו. זײַן אומגליק האָט אױף אײן מינוט געמאַכט זי צו פֿאַרגעסן, צו װאָס זי איז אײגנטלעך געקומען. עס האָט זיך איר אױסגעדאַכט, אַז ער האָט זיך גאָרנישט געביטן, זינט זײ האָבן זיך געזען דאָס לעצטע מאָל. און װידער איז זי געקומען צו אים װי אַ יונגע חבֿרטע צו אַ פֿרײַנד, װי אַ מאָל, און ער װעט זי נעמען מיט זיך אױף אַ שפּאַציר. איך װיל עפּעס רעדן מיט דיר, טשאַרלי, האָט מאַשע זיך אָנגערופֿן, אױך מיט איר געװײנלעך פֿרײַען שמײכעלע, װאָס זי האָט עס געבאָרגט פֿון דער צײַט, װען זי איז נאָך אַ מײדל געװען. קום מיט מיר אַרױס. איך באדויער נאר דו ווייסט דאך די סיטואציע, די ארבייטער קוקן אויף יעדע זאך מיט חשד, און זיי וואלטן ווייס איך וואס באלד אויסגעטראכט, זיי וואלטן געמיינט אז איך גיי זיי פארקויפן. לאמיר רעדן דא. מאשע האט זיך דערמאנט וואו זי געפינט זיך. יא, דו ביסט גערעכט. איך האב עפעס געוואלט רעדן מיט דיר, אפשר אן אנדערש מאל. נאר איצט בעט איך דיר, נעם צו דאס פאר די לאנדסלייט, דאס איז אלצדינג וואס איך פארמאג, האט זי געוואלט איבערגעבן טשארלין איר פעקל מיט די צירונג, אבער טשארלי האט פארשעמט געשמייכלט, מאשע, אליין קען איך נישט נעמען, מיר מוזן פרעגן דער סטרייק קאמיטע אויב מיר זאלן צונעמען. יא, יא, איך וועל ווארטן. טשארלי האט פאררופן אפאר לאנדסלייט אין א ווינקל און זיך מיט זיי דורכגערעדט. באלד איז טשארלי צוגעקומען און געזאגט צו איר מיט זיין קינדיש שמייכל, איים סארי מאשע, אבער די ארבעטער ווילן עס ניט צונעמען, זיי האבן ניט ליב צו נעמען צדקה, דו ווייסט, און א חוץ דעם דיין פאזיציע, האט טשארלי אפגעהאקט אינמיטן, דו פארשטייסט, מאשע, עס פארדריסט מיך. נישט קיין צדקה, עס איז מיין צושטייער אין סטרייק, איך סטרייק אויך, איך וויל אויך סטרייקן, טשארלי, איך וויל אויך זיין מיט זיי אינאיינעם, איך וויל אויך זיין אזוי ווי זיי, ווי איר, מיט אייך אינאיינעם. און אין מאשע'ס אויגן האבן זיך באוויזן טרערן. וואס איז מיט דיר מאשע, פילסט זיך נישט גוט? גארנישט, ביסט גערעכט, יא איך פארשטיי, איך בין דיר א פיינט, פון א פיינט קען מען נישט צונעמען קיין מתנות, יא איר זענט גערעכט עס איז גוט אזוי, גוד ביי טשארלי, איך דאנק דיר. אבער וואס איז מיט דיר? ווארט א מינוט, איך וועל גיין מיט דיר, איך וועל דיך אהיימנעמען. ניין! גיי נישט מיט מיר! די לאנדסלייט וועלן האבן א חשד! ניין! ניין! דו טארסט ניט גיין מיט מיר! איך באלאנג צו דער אנדערער זייט! איר זיינט גערעכט! גודביי, טשארלי! און זי איז פלינק ארויס פון דער קאנגרעגיישאן. זי איז אנגעקומען אהיים אין אוונט, אין גאנצן הויז איז געווען טונקל. נאר אויבן אין דער הייך אין שלאפצימער האט זיך געוויזן ליכט. אויף די שטיגן ארויף האט זיך געהערט דעם אנקל'ס אלטע באסאווע שטים און זיין שווער געלעכטער. א מינוט איז זי שטיין געבליבן אין דער אפענער טיר פון שלאפצימער און האט אריינגעקוקט. דער אנקל איז געזעסן אויפן דיוואן און געשפילט זיך מיט די הענטעלעך פון דעם קינד וואס איז געלעגן לעבן אים, און דער אנקל האט געלאכט און געפרייט זיך מיטן קינד, האלטנדיג אין איין קושן זיינע הענטעלעך, סמאקטשענדיג הויך. דער אנקל האט זי באמערקט אין דער טיר און האט זי אויפגעפרייט מיט שטראלנדיגע אויגן.